בעזרת השם יתברך מסכת גיטין דף כח, מ'הייבט אן דף כח עמוד א' ביי די משנה אויבן, זאגט די הייליגע משנה, המביא גט והניחו זקן או חולה, פשט א שליח ברענגט א גט און ער האט איבערגעלאזט די משלח די מאן אן אלטער אדער א קראנקע, זאגט די משנה, נותן לה בחזקת שהוא קיים, פשט די שליח דארף זיך נישט זארגן אז אפשר איז די מאן אדערווייל געשטארבן ווייל ער איז דאך געווען אלט ער איז געווען קראנק, מען דארף זיך נישט זארגן, נאר ס'דא א חזקה אז ער לעבט, ווייל דאס איז א חזקת קמייתא, א כלל איז דא אין די תורה, העמד דבר על חזקתו, און ממילא קען מען גיין מיטן חזקה אז דער מאן לעבט, און די שליח קען איבערגעבן די גט. זאגט די משנה אן ענדליכע דוגמא, בת ישראל הנשואה לכהן, א בת ישראל וואס האט חתונה געהאט מיט א כהן, און זי האט נישט קיין קינדער, איז ווי לאנג איר מאן לעבט קען זי עסן תרומה, אז דער מאן איז געשטארבן, טאר זי נישט עסן קיין תרומה. איז והלך בעלה למדינת הים, טאמער איר מאן איז אוועקגעפארן אין מדינת הים, און אונז ווייס מיר נישט צו ער לעבט נאך צו נישט, איז אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים, קען זי עסן תרומה ווייל ס'דא א חזקה אז ער לעבט. א דריטע דוגמא ברענגט די משנה, השולח חטאתו ממדינת הים, איינער וואס שיקט א קרבן חטאת פון מדינת הים צו ארץ ישראל צום בית המקדש, איז מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים, קען מען מקריב זיין דעם חטאת, ווייל ס'דא א חזקה אז ער לעבט מ'דארף זיך נישט זארגן, אז ער איז געשטארבן ווייל טאמער איז דאך געשטארבן טאר מען נישט מקריב זיין זיין חטאת דאס איז א חטאת שמתו בעליה מען דארף עס הרג'נען מען דארף זיך נישט זארגן אויף דעם נאר ס'איז דא א חזקה אז ער לעבט מען קען מקריב זיין דעם חטאת זאגט די הייליגע גמרא אמר רבא האט רבא געזאגט לא שנו אלא זקן שלא הגיע לגבורות די דין אז מען דארף זיך נישט זארגן אז די מאן איז געשטארבן דאס איז נאר טאמער דער מאן איז נאך נישט קיין אכציג, גבורות מיינט אכציג, ווי שטייט אין פסוק ואם בגבורות שמונים שנה, פשט נאר ביז די אכציג, וחולה, חולה איז אויך נאר א געהעריגע חולה, ווייל שרוב חולים לחיים, רוב חולים ווערן אויסגעהיילט, אבער זאגט רבא, אבל זקן שהגיע לגבורות, טאמער דער מאן איז איבער די אכציג, אדער וגוסס, ער איז גאר א גוסס, שרוב גוססין למיתה, א גוסס רוב גוססין שטארבן, איז דארט לא, דארט איז נישט דא די חזקה, און ממילא דארף מען זיך יא זארגן אז די מאן איז געשטארבן מען קען נישט איבערגעבן די גט. איתיביה אביי, פרעגט אביי א קשיא צו רבא פון א ברייתא, שטייט אין א ברייתא, המביא גט והניחו זקן אפילו בן מאה שנה, נותן לה בחזקת שהוא קיים, די ברייתא זאגט קלאר אז אפילו די מאן איז הונדערט קען מען איבערגעבן די גט מען דארף זיך נישט זארגן אז ער איז געשטארבן, זאגט טאקע די גמרא תיובתא, איז רבא מיט דעם אפגעפרעגט, אבער זאגט די גמרא בכל זאת מען קען פארענטפערן רבא, ואיבעית אימא, כיוון דאיפליג איפליג, פשט, ביז די אכציג דארף מען זיך נישט זארגן, פון די אכציג ביז די ניינציג, אזוי איז משמע רש"י, דארף מען זיך זארגן אז די מאן איז געשטארבן, נאך די ניינציג איז שוין אריבער, איז שוין א בחינה פון כיוון דאיפליג איפליג, פשט, מען זעט אז דער איד לעבט לענגער פון נארמאל, און ממילא דארף מען זיך שוין ווייטער נישט זארגן אז ער איז געשטארבן, ווייל כיוון דאיפליג איפליג און ממילא ביז צום לעצטן מינוט קען מען איבערגעבן זיינס א גט. זאגט די גמרא ווייטער, רמי ליה אביי לרבה, אביי האט א קשיא געפרעגט צו רבה א סתירה צווישן אונזער משנה און א ברייתא, איז ס'געשטאנען ביי אונזער משנה תנן, המביא גט והניחו זקן או חולה, נותן לה בחזקת שהוא קיים, ס'געשטאנען ביי אונזער משנה אז א שליח וואס טראגט א גט דארף זיך נישט זארגן אז די מאן איז געשטארבן, נאר ס'דא א חזקה אז ער לעבט. ורמינהי, פרעגט אביי א סתירה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, הרי זה גטך שעה אחת קודם למיתתו, פשט וואס איז טאמער איז דא א מאן וואס האט נישט קיין קינדער, און ער זארגט זיך טאמער ער וועט שטארבן, עט זיין פרוי דארפן יבום וחליצה ער וויל דאך דאס נישט, איז געט ער א גט פאר זיין פרוי, און ער זאגט איר אז די גט זאל חל זיין א מינוט פאר ער שטארבט, נאכן שטארבן איז דאך נישט שייך א גט, אבער ער זאגט די גט זאל חל זיין א מינוט פאר ער שטארבט און ממילא עט די פרוי נישט דארפן קיין יבום וחליצה, איז די דין איז, טאמער די מאן איז א כהן, אסירה לאכול בתרומה מיד, טאר די פרוי שוין יעצט נישט עסן קיין תרומה פארוואס? ווייל היות וואס כ'ווייס נישט ווען די מאן עט שטארבן, קען זיין עט שטארבן יעדע רגע, און ממילא אז עט שטארבן לאמיר זאגן אין נאך פופצן מינוט, איז א שעה פארן שטארבן, איז זי דאך שוין געגט? איז זי שוין יעצט געגט? איז קען זי נישט עסן קיין תרומה ווייל מ'זארגט זיך א גאנצע צייט אפשר עט די מאן שטארבן אין די נעקסטע שעה. זעהן מיר דאך דא לכאורה אז מ'זארגט זיך יא די מאן עט שטארבן. איז א סתירה מיט אונזער משנה וואס ביי אונזער משנה איז משמע אז מ'זארגט זיך נישט. אמר ליה, ענפערט רבה, תרומה אגיטין קא רמית? וואס פרעגסטו מיר א קשיא פון תרומה אויף גיטין? תרומה אפשר, גט לא אפשר. פשט ביי תרומה קען זיך די פרוי באגעניגן אן עסן תרומה, זאל זי עסן א צווייטע זאך, זאל זי עסן חולין. און ממילא ביי תרומה איז מען מחמיר. אבער ביי גיטין טאמער מ'עט מחמיר זיין און מען דארף זיך אלעמאל זארגן אז דער מאן איז געשטארבן, עט דאך קיינער נישט קענען שיקן א גט, ווייל מ'עט זיך אלעמאל דארפן זארגן אז אפשר איז דער מאן טויט, און ממילא זאגט רבה ס'איז נישט קיין סתירה פשט אין אמת'ן אריין, אוודאי זארגט מען זיך נישט אז איינער איז געשטארבן ווייל ס'איז דא א חזקת קמייתא, אבער פון דעסטוועגן ביי תרומה האט מען מחמיר געווען ווייל א פרוי קען זיך באגענוגן אן תרומה. פרעגט אבער אביי צוריק, ורמי תרומה אתרומה, פיין האסט געזאגט איך זאל נישט פרעגן א קשיא פון גיטין אויף תרומה, איך וועל דיר פרעגן א קשיא פון תרומה אויף תרומה, ווייל תנן מ'האט געלערנט ביי אונזער משנה, בת ישראל הנשואה לכהן והלך בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים, פשט ביי אונזער משנה איז געשטאנען אז א פרוי פון א כהן קען עסן תרומה אפילו זי ווייסט נישט וואס טוט זיך מיטן מאן, ווייל זי דארף זיך נישט זארגן אז דער מאן איז טויט, ורמינהי כ'וועל דיר פרעגן א סתירה, ס'שטייט אין די ברייתא, הרי זה גיטך שעה אחת קודם מיתתו, אסירה לאכול בתרומה מיד, אז טאמער א מאן געבט א גט פאר א פרוי אז ס'זאל חל זיין שעה אחת קודם מיתתו, טאר זי שוין יעצט נישט עסן קיין תרומה, ווייל איך בין חושש אז דער מאן גייט שטארבן, איז זעמער א סתירה פון תרומה אויף תרומה, ענטפערט די גמרא, אמר רב אדא בריה דרב יצחק, שאני התם, שהרי אסרה עליו שעה אחת קודם מיתתו, פשט ענפערט רב אדא בריה דרב יצחק, און ווי רש"י זאגט ס'אביסל א פארשטופטע תירוץ אבער אזוי ענפערט ער, אז די ציור פון די ברייתא איז אנדערש ווי די ציור פון אונזער משנה פארוואס? ווייל ביי אונזער משנה רעדט זיך פון א פרוי וואס די מאן איז אוועקגעפארן, שוין אז די מאן איז אוועקגעפארן דארף מען נישט חושש זיין אז די מאן איז געשטארבן, אבער דא אין די ציור פון די ברייתא אז די מאן געבט א גט, און די גט זאל חל זיין א שעה פאר זיין שטארבן, איז דאס איז קלאר אז איין טאג גייט די מאן שטארבן, איז פשט ס'איז זיכער דא עפעס א שעה וואס די פרוי עט נישט קענען עסן קיין תרומה, איך ווייס רק נישט ווען די שעה איז, איז דארף מען אלעמאל מחמיר זיין אז אפשר יעצט די שעה, און ממילא טאר די פרוי מער קיינמאל נישט עסן קיין תרומה. מתקיף לה רב פפא, פרעגט אבער רב פפא, ממאי דאיהו מיית ברישא, דילמא היא מייתא ברישא, פשט, דיין גאנצע תירוץ איז געבויט אויף דעם אז ס'איז זיכער דא עפעס א שעה וואס די פרוי וועט נישט קענען עסן קיין תרומה כ'ווייס נישט ווען ס'איז ס'איז נישט ריכטיג, מהיכי תיתי ס'וועט אמאל זיין אזא שעה, קען זיין אז די פרוי וועט שטארבן פארן מאן, איז טאמער די מאן שטארבט פארן פרוי איז טאקע א שעה פאר די מאן איז געשטארבן האט די פרוי נישט געקענט עסן תרומה אבער טאמער די פרוי וועט שטארבן פארן מאן וועט דאך קיינמאל נישט זיין אזא שעה. איז ווייטער, מהיכי תיתי אז מען דארף חושש זיין, פארוואס טאקע דארף מען חושש זיין אז די מאן גייט שטארבן און די פרוי טאר נישט עסן קיין תרומה? פארוואס ביי אונזער משנה געשטאנען אז מען דארף נישט חושש זיין? אלא אמר אביי, און ממילא ענטפערט אביי אן אנדערע תירוץ. זאגט אביי לא קשיא, הא ר' מאיר דלא חייש למיתה, הא ר' יהודה דחייש למיתה. פשט, די משנה גייט כשיטת ר' מאיר, וואס ר' מאיר איז טאקע נישט חושש אז די מאן איז טויט, און די ברייתא גייט כשיטת רבי יהודה וואס רבי יהודה איז יא חושש, וועלכע ר' מאיר? וועלכע רבי יהודה? דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין דמאי, און אונז האמיר שוין געזען די משנה דף כ"ה, דארט האמיר געזען שטייט אין די משנה הלוקח יין מבין הכותים, אז טאמער א איד קויפט וויין פון א כותי וואס מ'האט נאכנישט מפריש געווען פון דעם תרומות ומעשרות, און ער וויל טרינקען פון דעם און ער האט נישט קיין כלים אריינצולייגן דארט די תרומות און די מעשרות, וואס זאל ער טון? זאגט דארט ר' מאיר, אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה, עשרה מעשר ראשון, תשעה מעשר שני, ומיחל ושותה מיד, דברי ר' מאיר. זאגט ר' מאיר מ'קען מאכן א פאטענט, די איד זאל זאגן אז יעצט בין איך גארנישט מפריש, מארגן וועל איך שוין מפריש זיין, און דאס וואס איך בין מפריש מארגן, דאס זאל זיין תרומה, דאס זאל זיין מעשר, דאס זאל זיין מעשר שני, און אזוי קען ער טרינקען. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין. רבי יהודה רבי יוסי רבי שמעון לאזן נישט טוהן די פאטענט, און האמיר דארט געזעהן אז וואס איז די מחלוקת, האט מען דארט געזעהן די מחלוקת איז אז רבי מאיר האלט אז מ'איז נישט חושש שמא יבקע הנוד, רבי יהודה רבי יוסי רבי שמעון זענען חושש שמא יבקע הנוד, פשט רבי יהודה רבי יוסי רבי שמעון האלטן אז מהיכי תיתי ס'עט קומען בכלל א מארגן, קען זיין מארגן אינדערפרי עט זיך די גאנצע פאס צופלאצן, פשט דו גייסט קיינמאל נישט מפריש זיין תרומות און מעשרות און ממילא קענסטו נישט מאכן די פאטענט, זעהן מיר דא אז ס'דא א מחלוקת צו מען דארף חושש זיין צו דער פאס וועט צעפלאצט ווערן צו נישט, און ממילא זאגט אביי, די זעלבע מחלוקת וועט זיין, צו מען דארף חושש זיין צו א מאן וועט שטארבן צו נישט, ר' יהודה, ר' יוסי, ר' שמעון האלטן, מען דארף אלעמאל חושש זיין אז דאס וועט געשען, און טאקע די ברייתא גייט כשיטת ר' יהודה, און ר' מאיר האלט מען דארף נישט חושש זיין, און די משנה גייט כשיטת ר' מאיר, אזוי ענטפערט אביי. רבא אמר, רבא ענטפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט רבא שמא מת לא חיישינן, שמא ימות חיישינן, פשט, א חשש אז א מענטש איז געשטארבן, שמא מת, דאס בין איך נישט חושש, ווייל ס'איז דא א חזקה אז א מענטש לעבט, שמא ימות, אז א מענטש גייט שטארבן, אוודאי גייט א מענטש שטארבן, יעדער מענטש גייט שטארבן, און ממילא מיט דעם פארענטפערט רבא די סתירה צווישן די משנה און די ברייתא, די משנה האט גערעדט פון שמא מת, צו א מאן איז שוין געשטארבן, דאס דארף מען נישט חושש זיין, די ברייתא האט גערעדט פון שמא ימות. דער מאן עט שטארבן און טאמער ער וועט שטארבן איז א שעה פארדעם עט די פרוי נישט טארן עסן קיין תרומה שמא ימות אוואדע איז מען חושש אמר ליה רב אדא בר מתנא לרבא פרעגט אבער רב אדא בר מתנא א קשיא אויף רבא'ס תירוץ והא נוד דכשמא ימות הוא ופליגי פשט רבא האט אראפגעלייגט מיט אזא פשטות אז שמא מת איז יעדער מודה מ'איז נישט חושש שמא ימות איז יעדער מודה מ'איז יא חושש פרעגט רב אדא בר מתנא ס'איז נישט ריכטיג ווייל די פאס וואס מ'האט געזען לגבי די משנה אין די מי צו א מענטש קען מאכן די פאטענט, טרינקען וויין און מארגן מפריש זיין תרומות און מעשרות, די גאנצע חשש וואס רבי יהודה רבי יוסי רבי שמעון זענען חושש, איז שמא יבקע הנוד, טאמער מארגן העט עס צעפלאצט ווערן, וואס דאס איז דומה צו די חשש פון שמא ימות, און פון דעסוועגן זעט מען אז רבי מאיר איז נישט חושש אז די פאס וועט צעפלאצט ווערן, פשטן זעהן מיר אז אפילו ביי שמא ימות האלט רבי מאיר מ'איז אויך נישט חושש, איז וויאזוי זאגט רבא מיט אזא פשטות אז יעדער איז מודה שמא ימות חיישינן, זאגט די גמרא אמר רב יהודה מדסקרתא, שאני נוד, דאפשר דמסר ליה לשומר. פרעג מיר נישט קיין קשיא פון דעם פאס, ווייל א פאס קען מען געבן צו א שומר, און פאר דעם האלט ר' מאיר מען דארף נישט חושש זיין אז ס'וועט צופלאצט ווערן ווייל דער שומר העט אויפפאסן אויף דעם. איי פרעגט די גמרא מתקיף לה רב משרשיא, ערבך ערבא צריך, דיין ערב דארף אן ערב, פשט, ווער זאגט קענסט דיך פארלאזן אויף א שומר, קען זיין די שומר העט מאכן עפעס א טעות העט אוועקקוקן, און דעמאלטס העט עס צופלאצט ווערן, דאס עפעס א תירוץ אז ס'דא א שומר? ווער העט זיין די שומר אויף די שומר? אלא אמר רבא, און ממילא זאגט טאקע רבא אביסל אנדערש, שמא מת לא חיישינן, פשט דאס איז יעדער מודה אז מ'איז נישט חושש שמא מת, און פאר דעם טאקע איז יעדער מודה צו די דין פון אונזער משנה, אז א פרוי וואס די מאן איז אוועק געפארן למדינת הים, דארף מען נישט חושש זיין אז ער איז טויט, און ממילא קען די פרוי ווייטער עסן תרומה. שמא ימות תנאי היא פשט, דער חשש פון שמא ימות, דאס איז טאקע א מחלוקת תנאים, רבי יהודה רבי יוסי רבי שמעון האלטן אז מ'איז חושש שמא ימות שמא יבקע הנוד, און טאקע די ברייתא גייט, כשיטותיהם, זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, השולח חטאתו ממדינת הים, אז טאמער איינער שיקט א חטאת ממדינת הים, קען מען עס מקריב זיין מיט א חזקה אז די מענטש לעבט, איי פרעגט די גמרא, והא בעינן סמיכה, די באלעבאס דארף דאך מאכן סמיכה, איז וויאזוי קען א באלעבאס שיקן א חטאת ווען ער איז נישט דארט, ווער העט מאכן די סמיכה, ווי רש"י רעדט אויס, איז דא א לימוד אז די שליח קען נישט מאכן די סמיכה מטעם די באלעבאס, און וואס טוט זיך מיט סמיכה? ענטפערט די גמרא צוויי תירוצים, אמר רב יוסף בקרבן נשים, איין תירוץ איז אז ס'רעדט זיך פון א חטאת פון א פרוי, און א פרוי דארף טאקע נישט מאכן קיין סמיכה, רב פפא אמר בחטאת העוף, ס'רעדט זיך פון א חטאת העוף, און ביי חטאת העוף איז נישט דא קיין סמיכה. יעצט אזוי, ביי אונזער משנה האבן מיר דאך געזען דריי דוגמאות אז מען דארף נישט חושש זיין אז א מענטש איז געשטארבן, וואס דארף מען די אלע דריי דוגמאות? זאגט די גמרא צריכא, מען דארף האבן די אלע דריי דוגמאות ווייל דאי אשמועינן גט, טאמער די משנה וואלט נאר געזאגט די ערשטע דוגמא פון א גט, וואלט איך געזאגט משום דלא אפשר. פשט אוודאי ביי א גט דארף מען נישט חושש זיין אז די מאן איז געשטארבן, ווייל אז יא עט מען קיינמאל נישט קענען שיקן א גט, מ'עט אלעמאל דארפן חושש זיין אז די מאן איז טויט, איז פארשטייט זיך דארט איז מען נישט חושש. אבל תרומה דאפשר, אימא לא, אבער ווען עס קומט צו תרומה, אז א פרוי קען זיך באגעניגן אן תרומה, אפשר דארט האבן חזל מחמיר געווען און מען לאזט נישט די פרוי עסן תרומה, דאס איז די חידוש פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי, נאר דארט פארלאזט מען זיך אויך אז די מאן לעבט, ווייטער ואי אשמועינן תרומה, טאמער די משנה וואלט אויך געזאגט דעם חידוש פון תרומה, וואלט איך געזאגט דזימנין דלא אפשר, ווייל ווי נישט ווי מאכט זיך אמאל א פרוי וואס האט נישט קיין געלט, זי קען זיך נישט קיין עצה געבן אן תרומה, איז דארט טאקע זאגט מען אז זי קען זיך פארלאזן אז די מאן לעבט, אבל חטאת העוף, מספיקא לא ליעול חולין לעזרה, אבער ביי חטאת העוף איז מספק, זאל מען אריינטראגן חולין לעזרה, דאס נישט, צריכא, זאגט אונזער משנה אז אויך ביי חטאת העוף קען מען מקריב זיין דעם חטאת העוף מיט א חזקה אז דער בעל החטאת לעבט, זאגט די הייליגע משנה ווייטער, שלשה דברים אמר רבי אלעזר בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו, דריי זאכן האט רבי אלעזר בן פרטא געזאגט פאר די חכמים און זיי האבן מסכים געווען צו דאס וואס ער האט געזאגט. די ערשטע זאך איז על עיר שהקיפה כרקום אז א שטאט וואס די פיינט האט עס ארום גענומען אז מען דארף נישט חושש זיין אז די מענטשן אין דעם שטאט זענען געשטארבן, די צווייטע זאך איז ועל הספינה המטורפת בים אז מען זעט א שיף ווארפט זיך אין די וואסער דארף מען נישט חושש זיין אז עס האט איינגעזינקען און אלע מענטשן דארט זענען טויט, און די דריטע זאך איז ועל היוצא לידון טאמער מען טראגט איינעם צו א דין אדער א דין תורה אדער אין א קאורט מען וועט באלד זען די גמרא אבער מען טראגט איינעם צו א משפט וואס סקען זיין מגייט אים דארט פאראורטיילן צום טויט, און פשטות קוקט אויס מגייט אים פאראורטיילן צום טויט, איז מען אויך נישט חושש אז ער איז שוין טויט, נאר שהן בחזקת קיימים די אלע דריי ציורים איז דא א חזקה אז זיי לעבן, און טאקע טאמער זיי זענען כהנים און די פרויען זייערע זענען ישראליות קענען זיי עסן תרומה, אבער זאגט די משנה אבל עיר שכבשה כרקום, א שטאט וואס די גוים האבן שוין איינגענומען, נישט נאר ארום גענומען נאר ממש איינגענומען, וספינה שאבדה בים אדער א שיף וואס האט זיך ממש דערטראנקען, אדער והיוצא ליהרג, מען האט שוין ארויסגעטראגן איינעם למיתה, נישט מען טראגט אים צום דין, צום משפט, נאר מען האט אים שוין ארויסגעטראגן צו מיתה, איז דארט איז א ספק צו זיי זענען טאקע טויט צו נישט, און מילא נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתים, מען איז מחמיר פון ביידע זייטן, אז אפשר לעבן זיי, אפשר זענען זיי טויט, וואס מיינט דאס? דאס מיינט צו זאגן זאגט די משנה, בת ישראל לכהן, ובת כהן לישראל לא תאכל בתרומה, פשט, סיי א בת ישראל וואס האט חתונה געהאט צו א כהן און איר מאן דער כהן האט מען ארויסגעטראגן צום טויט טאר זי יעצט נישט עסן תרומה ווייל אפשר איז ער טויט, און זעלבע זאך א בת כהן וואס האט חתונה געהאט מיט א ישראל וואס די דין אירע איז טאמער זי האט נישט קיין קינדער און די מאן שטארבט גייט זי צוריק אהיים זי קען צוריק אנהייבן עסן תרומה, זי טאר נישט עסן תרומה ווייל קען זיין ער לעבט ס'איז א ספק, א חזקה איז דא נישט דא נאר ס'איז א ספק מילא ביידע די פרויען טאר נישט עסן קיין תרומה. זאגט יעצט די הייליגע גמרא, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט לגבי דעם וואס מ'האט געזען אין די משנה אז טאמער מ'האט ארויסגעטראגן איינער צום טויט איז נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתים, זאגט רב יוסף לא שנו אלא בבית דין של ישראל, דאס איז נאר אין א בית דין של ישראל, וואס ביי א בית דין של ישראל אפילו נאכדעם וואס בית דין האט פארפסקנט איינער צום טויט, איז דא אמאל וואס מ'איז מלמד זכות אויף אים, און מ'ברענגט אים צוריק, ווי ס'איז מבואר, די גמרא זאגט אין סנהדרין, אז מ'האט געשטעלט א פערד צווישן די בית דין שטוב און דארט ווי מ'האט געהארגעט, און ס'איז געשטאנען איינער ביים טיר מיט אזא פאטשיילע אין די הענט, און ער האט עס געמאכט, ער האט געמאכט אזא סימן, טאמער מ'עט טרעפן עפעס א זכות, איז די פערד געלאפן ראטעווען דעם איד. פשט, ביי א אידישער בית דין איז דא אזא זאך אז אפילו נאכדעם וואס מען פאר'משפט איינער צום טויט, דרייט זיך צוריק דעם דין. אבל אבער זאגט ר' יוסף, בבית דין של עובדי כוכבים, כיוון דגמיר ליה דינא לקטלא, מקטל קטלי ליה, ברגע וואס מען פאר'פסק'נט איינער צום טויט, גייט מען אים הרג'נען, נישט דא קיין שום צד אז דער איד איז געבליבן לעבן. אמר ליה אביי,

פשט איידער מען חתמ'ט די פסק דין, דעמאלטס קען מען נאך אריינרוקן שוחד, אבער לבתר דמיחתם פורסי שנמג לא שקלי, נאכדעם וואס מען האט פארפסק'נט איז שוין צו שפעט, און ממילא קען מען זיך פארלאזן אז די איד איז טויט. מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א משנה אין מלקות, די משנה זאגט, כל מקום שיעמדו שניים ויאמרו, טאמער עס קומען צוויי עדים אין בית דין, און זיי זאגן מעידין אנו את איש פלוני שנגמר דינו בבית דינו של פלוני ופלוני ופלוני עדיו, פשט ס'קומען צוויי עדים אין בית דין אריין, און זיי זאגן ס'דרייט זיך דא אין שטאט א איד, וואס אונז ווייס מיר, אונז האמיר געזען אז ער איז געווען אין אן אנדערע שטאט, דארט האט בית דין פארפאסקנט אז מ'דארף אים הרג'נען, און ס'געווען עדים, און די איד איז אנטלאפן, יעצט איז ער דא, איז די דין איז הרי זה יהרג, אז מ'כאפט אן דעם איד און מ'הרג'עט אים דא, ווייל אונז האמיר עדות אז בית דין האט אים שוין פארפסקנט צום טויט. איי לויט ר' יוסף? זאגט דאך ר' יוסף אז ביי א אידישע בית דין איז דא אלעמאל א צד אז אפשר אפילו נאכדעם וואס מען האט פארפסקנט צום טויט האט מען געטראפן אז חוץ און מען האט אים צוריק געברענגט, און פארוואס זאל מען נישט חושש זיין דא אויך אז אפשר האט מען צוריק געברענגט דעם איד פשט אפשר האט מען געטראפן אז חוץ? זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין קשיא, דילמא בורח שאני, פשט אז דער איד איז אנטלאפן איז א סימן מען האט נישט געטראפן אז חוץ, און ממילא דארף מען אויף דעם נישט חושש זיין. פרעגט די גמרא נאך א קשיא, תא שמע פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, שמע מבית דין של ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת איש פלוני נהרג, טאמער איינער הערט פון א בית דין אז מען שמועסט דארט אין בית דין אז יענע און יענע מענטש איז מת אדער נהרג, נהרג מיינט מען האט אים געהארגעט מיט איינע פון די ארבע מיתות בית דין, מת איז טייטש אויך געווען אזא זאך אמאל אז טאמער איינער האט געטון א עבירה וואס איז געווען חייב אויף דעם מלקות איין מאל און נאכאמאל איז די דריטע מאל הרג'ענען האט מען אים נישט געקענט מיט די ארבע מיתות בית דין אבער מען האט אים איינגעשפארט אין א צימער ביז ער געשטארבן, ס'געווען אנדערע סארט עבירות וואס מען האט אויך אזוי געטון. על כל פנים טאמער איינער האט זיך אונטערגעהערט ביי א בית דין ווי מען זאגט אזוי אויף עפעס א איד אז איש פלוני מת איש פלוני נהרג איז די דין איז ישיאו את אשתו איז קען זיין פרוי חתונה האבן פשט ס'איז זיכער אז איר מאן איז טאקע טויט אבער זאגט די ברייתא מקומנטריסין של עובדי כוכבים די קומנטריסין דאס איז דער וואס איז געווען ממונה צו הרג'נען ביי די גוים טאמער איינער הערט ווי דער קומנטריסין זאגט אז איש פלוני מת איש פלוני נהרג איז דארט אל ישיאו את אשתו טאר מען נישט חתונה האבן מיט זיין פרוי ווייל קען זיין ער לעבט יעצט אזוי פרעגט די גמרא מאי מת און מאי נהרג וואס מיינט דאס איש פלוני מת איש פלוני נהרג אילימא מת מת ממש ונהרג נהרג ממש טאמער מת מיינט טאקע אז דער איד איז טויט נהרג מיינט מען האט געהארגעט די איד איז קומט אויס דכוותיה גבי עובדי כוכבים ביי א גוי וואס זאגט די ברייתא אז טאמער מען הערט ווי א קומנטריסין זאגט אויף עפעס א איד אז ער איז טויט טאר די פרוי נישט חתונה האבן פארוואס אמאי אל ישיאו את אשתו, הא קיימא לן דכל מסיח לפי תומו, הימוני מהימני ליה, ס'איז דא א חזקה אז ווען א גוי איז א מסיח לפי תומו, ער פארציילט א מעשה לפי תומו, ער האט נישט קיין צדדים ער האט נישט קיין נגיעות, קען מען זיך פארלאזן אויף אים, און ממילא טאמער איינער הערט ווי א קאמאנטריסן ווי א גוי זאגט אויף עפעס א איד אז ער איז מת, ער איז נהרג, איז פארוואס זאל זיין פרוי נישט קענען חתונה האבן? פארוואס זאל מען זיך נישט קענען פארלאזן אויף זיינע ווערטער אז ער איז טאקע טויט? אלא לאו, נאר וואס דען, העט מען מוזן זאגן אז מת און נהרג מיינט נישט אז ער איז טויט, נאר מת מיינט יוצא למות, און נהרג מיינט יוצא ליהרג, אז מת מיינט מ'האט אים ארויסגעטראגן צו א פסק דין פון מיתה און נהרג מיינט מ'האט אים ארויסגעטראגן צו א פסק דין פון הרג'נען, וקתני בבית דין ישראל ישיאו את אשתו, און פון דעסטוועגן וואס שטייט דא אין די ברייתא אז ביי א בית דין של ישראל קען מען חתונה האבן מיטן פרוי, פארוואס? ווייל ברגע וואס א איד האט געהערט איש פלוני מת איש פלוני נהרג אז מ'האט ארויסגעטראגן איינעם צום הרג'נען, קענסטו דיך פארלאזן אז מ'האט אים טאקע געהארגעט, איי פארוואס? ר' יוסף האט דאך געזאגט אז ביי א אידישע בית דין מאכט זיך אמאל אז מען ציט צוריק, אז מען ברענגט אים צוריק אז מען הרג'עט אים נישט צום סוף, ענטפערט די גמרא, ניין, ס'איז נישט קיין קשיא, לעולם מת ממש ונהרג ממש, אז אוודאי מת נהרג מיינט אז ער איז טאקע טויט, איי מ'האט דאך געפרעגט דקא ע דקאמרת דקא וואס ע גבי עובדי כוכבים אמאי לא והא קיימא לן דכל מסיח לפי תומו הימוני מהימני, אויב אזוי פארוואס זאל מען נישט קענען געטרויען דעם גוי אז די גוי זאגט אז יענע איד איז טויט, זאגט די גמרא ווייל הני מילי במילתא דלא שייכי בה, אבל במילתא דשייכי בה, עבדי לאחזוקי שיקרייהו. פשט, דאס אז מען גלייבט א גוי, איז באמת נאר ביי מסיח לפי תומו. אבער דא, דער קאמאנטריסן, דער וואס איז ממונה צו הרג'נען, ער זוכט זיך גרויס צו האלטן, ער האט א נגיעה דא, ער וויל ווייזן און זיך גרויס האלטן פאר זיינע חברים אז ער האט געהארגעט יענעם, ער האט געהארגעט יענעם, און ממילא קען מען אים טאקע נישט געטרויען, און דערפאר טאר נישט א פרוי חתונה האבן, על סמך אזא שמועה אז איינער האט געהערט ווי א קאמאנטריסן זאגט אז יענער און יענער איז טויט, פשט אז דער קאמאנטריסן האט געהארגעט יענער און יענער. אזוי איז איין וועג דא צו לערנען דעם סוגיא. איכא דאמרי אמר רב יוסף, ברענגט אונז די גמרא א גאנצע אנדערע מהלך אין דעם סוגיא, אז פונקט פארקערט, אז רב יוסף האט געזאגט לא שנו אלא בבית דין של עובדי כוכבים, אז ביי גויים טאקע, דארט איז א ספק, נאכדעם וואס מען האט פארשיקט איינער צום טויט צו ער איז טויט צו נישט, פארוואס? ווייל גוים נעמען שוחד, אבל בבית דין של ישראל, כיוון דנפק ליה דינא לקטלא קטלי ליה, אבער ביי א אידישע בית דין, היות א אידישע בית דין נעמט נישט קיין שוחד, איז אז בית דין פארפסקנט אויף איינער דעם טויט, איז זיכער אז ער איז טאקע טויט, ווייל דאס אז מען זאל צוריק דרייען א דין אז נאכדעם וואס מען האט פארשיקט איינער צום טויט ברענגט מען אים צוריק, דאס איז נישט קיין זאך וואס איז מצוי, און ממילא קען מען זיך פארלאזן אז די איד איז טאקע טויט. איי פרעגט די גמרא, אמר ליה אביי פרעגט אביי בית דין של ישראל נמי אפשר דחזו ליה זכותא, אפשר האט מען געטראפן א זכות, ענפערט ר' יוסף, כי חזו ליה זכותא מקמי דליגמר דינא, בתר גמר דינא, תו לא חזו ליה זכותא, פשט נאכן פסק דין נאכן מ'האט געענדיגט דעם גמר דין איז נישט קיין דבר מצוי אז מ'טרעפט א זכות פאר איינעם, און ממילא דארף מען נישט חושש זיין אויף דעם. ברענגט יעצט די גמרא א ראיה, פריער די גמרא פרעגט א קשיא פון א משנה מלקות, יעצט וויל די גמרא א ראיה ברענגען, לימא מסייע ליה, כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו מעידין אנו את איש פלוני שנגמר דינו בבית דינו של פלוני פלוני פלוני עדיו הרי זה יהרג. פשט אונז זעמער א משנה אין מכות אז מ'קען זיך פארלאזן ווען עס קומען עדים און זיי זאגן עדות אז יענע און יענע האט מען ארויסגעשיקט צום טויט. איי אפשר דארף מען חושש זיין אז מ'האט אים צוריקגעברענגט? זעמער לכאורה א ראיה מ'דארף נישט חושש זיין. זאגט די גמרא ניין א ראיה פון דא איז נישט דא ווייל דילמא בורח שאני דארט רעדט זיך פון איינער וואס איז אנטלאפן איינער וואס איז אנטלאפן אוודאי האט מען נישט געטראפן א זכות אויף אים אבער ס'איז נאכנישט קיין ראיה אז איבעראל איז מען נישט חושש אז אפשר האט מען נישט געטראפן אפשר א זכות ברענגט די גמרא נאך א ראיה תא שמע פון א ברייתא די ברייתא וואס מ'האט פריערט געזען שמע מבית דין של ישראל שהיו אומרים איש פלוני מת איש פלוני נהרג ישיאו את אשתו מקומנטריסין של עובדי כוכבים איש פלוני מת איש פלוני נהרג אל ישיאו את אשתו מאי מת ומאי נהרג אילימא מת ממש ונהרג ממש, דכוותיה גבי עובדי כוכבים אמאי אל ישיאו את אשתו, טאמער מת און נהרג מיינט ממש, פארוואס קען מען נישט געטרויען דעם גוי, הא קיימא לן כל המסיח לפי תומו, הימוני מהימני ליה, אלא לאו מת יוצא למות ונהרג יוצא ליהרג, וקתני בבית דין של ישראל ישיאו את אשתו, פשט האמיר דאך לכאורה דא קלאר א ראיה אז ביי בית דין של ישראל טאמער מ'הערט אז מ'האט געשיקט איינער צום טויט, איז נישט דא א זאך אז מען דרייט צוריק דעם רעדל, זאגט די גמרא ניין ווייטער א ראיה פון דא איז נישט דא, ווייל לעולם מת ממש ונהרג ממש, דכוותיה גבי עובדי כוכבים אמאי לא, והא קיימא לן דכל המסיח לפי תומו הימוני מהימני, הני מילי במילתא דלא שייכי בה, אבל במילתא דשייכי בה, עבדי לאחזוקי שיקרייהו, פשט, ווייטער די זעלבע תירוץ פון פריערט, אז דא רעדט זיך אז די גוי און די איד זאגן טאקע אז די איד איז טויט, איי פארוואס קען מען נישט געטרויען דעם גוי, ווייל די גוי זוכט זיך גרויס צו האלטן און איז א נוגע בדבר, און דערפאר קען מען אים נישט גלייבן.